אויף צארישער קאטארגע פון ה' לייוויק, קאסעט זעקס, זייט איינס. קאפיטל פֿינף און צוואַנציק לכתחילה ווער איך אומרואיג ווען איך זע אז איך בין איינער אליין מיט באסאנאוון. טוהן קען ער מיר גארנישט, פאר דעם האב איך קיין מורא נישט, אבער איך קען אים נישט פארטראגן.

און אין זײַן גאַנצן קערפּער-װעזן. איך װיל געפֿינען אין זײ עפּעס אַזױנס, װאָס זאָל אַנטפּלעקן פֿאַר מיר דעם סוד פֿון זײַן מהות, דעם סוד, װי אַזױ און פֿאַר װאָס האָט אַזאַ מענטשל דערהרגעט פֿאַר אײן מאָל פֿיר מענטשן. איך װיל געפֿינען דעם עפּעס אַזױנס, און געפֿין נישט. אַ נישטיק פּנים, װאָס זאָגט גאָרנישט, אַז ער הײבט אױף זײַנע קלײנע אײגעלעך

זיצט ער אזוי פרום, הכנעה'דיג, אזוי ווי ער וואלט געווען די פארקערפערונג פון דער גוטסקייט אליין. אין דעם אויפשטייג פון פיבער היץ אין מיר, קאן זיין אז זאכן נעמען אויסזען אין מיינע אויגן אנדערש ווי זיי זענען אין דער אמת'ן, לויפט דורך אזא געדאנק אין מיר.

עס שניידט זיך דורך א געלע ליכטיגקייט, די געלע ליכטיגקייט רירט אן באסאנאוו'ס אקסלן און שטרייכט נאך מער אונטער זיין אומהיימליכן קאפ וואס צעוואקט זיך ביז דער סטעלע. איך קער אפ מיין קאפ אין א זייט, קוק נישט מער אויף באסאנאוו'ן. איך דרינג אריין מיט מיינע אויגן אין דער ערב-אוונטיגער ליכטיגקייט און איך דערזעה זי אנדערש ווי מיט א רגע פריער ווען איך האב זי געזען פאלן אויף באסאנאוו'ס אקסלן. איצט איז די ליכטיקײט נישט געל, נאָר גאָלדיק, אַן אומגעריכטע פֿרײדיקײט צעגיסט זיך איבער אַלע מײַנע אבֿרים, אַ יום-טובֿדיקײט נעמט מיך אַרום, אַ שלװהדיקײט. מיט אַ מאָל לױפֿט מיר דורך אַ משונהדיקער געדאַנק, אױב איך האָב טיפֿוס, קאָן דאָך זײַן, אַז איך זאָל שטאַרבן, און אױב איך װעל שטאַרבן און נישט דערגײן פֿאַרן שטאַרבן דעם סוד פֿון אָט דעם,

און וואָס אַזוינס קאָן אָט דאָס מענטשל מיר צוגעבן צו מײַן בילד וועגן דער וועלט? פֿרעג איך בײַ זיך, און איך ענטפֿער גלײַך זיך אַליין, יאָ, ס'איז מיר וויכטיק, ס'איז מיר זייער וויכטיק. כּדי צו באַפֿרײַען זיך פֿון די משונהדיקע געדאַנקען, עפֿן איך אַ באַנד פֿון גרעצן און נעם אַרײַנקוקן. ס'איז מיר נישט לײַכט צו לייענען, אָבער איך צווינג מיך, אַבי נישט צו טראַכטן וועגן באַסאַנאָפֿן.

זענען אומגעקומען דורך די האנט פון די טייוולאנישע אויסווארפן, עס האבן זיך פארשפרייט קלאנגען אז די גולם כדי צו ראטעווען עטוואס פון זייערע פארמעגנס האבן איינגעשלינגען שטיקלעך גאלד און זילבער, האבן קריסטן קאניבאלן אויפגעשניטן זיי די בייכער כדי ארויסצוקריגן דארט דאס גאלד.

איך כאפ קוים אויף זיינע ווערטער, איך בין צעטומלט, איך ווייס נישט פון וואס, צי פון פיבער היץ, צי פון דער אומגעריכטיגקייט, איך ענטפער נישט תיכף, באסאנאוו חזר'ט איבער, איך פרעג, צי ווילט איר עפעס חבר'ל, איך זעה דאך אז איר זענט נישט געזונט. ניין, איך וויל גארנישט. אפשר זאל איך אייך צולייגן א קאלטן קאמפרעס צום קאפ, חבר'ל? ניין מען דארף נישט. אפשר געבן אייך אביסל וואסער אפצונעצן די ליפן? דורשטיג בין איך טאקע, די ליפן טריקענען מיר, איך קען נישט ביישטיין דעם נסיון אפצוזאגן זיך, אביסל וואסער וועט נישט שאטן זאג איך, כ'בין זייער דורשטיג. באסאנאוו דערלאנגט מיר א קריגעלע וואסער, איך טרינק עס אויס און זאג, א דאנק. נישטא פארוואס, זאגט באסאנאוו, איך האב אייך פריער געוואלט אנבאטן אביסל וואסער, איך זעה דאך ווי אייערע ליפן זענען טרוקן, כ'האב אבער קיין מוט נישט געהאט אייך צו פרעגן, חבר'ל, פארוואס האט איר נישט געהאט קיין מוט, ווער איך נייגעריג און וואכריג. באסאנאוו זעצט זיך אויף זיין טומבע, רעדט רואיג און מיושב'דיג, ווייל איך ווייס דאך אז איר מיידט מיך אויס, אז איר האט מורא פאר מיר. פארוואס מיינט איר אז איך האב מורא פאר אייך? איך זע דאך, נישט נאר איר, אלע אייעריגע האבן מורא פאר מיר, שרעקן זיך פאר מיר. אז איר טראגט זיך ארום מיט א מעסער אין קעשענע, זאג איך, מאכנדיג א פארזוך אריינצוציען אים אין א נישט געווענליכן שמועס, כאטש איך ריזיקיר ער זאל נישט ווערן אין כעס, ווייזט זיך אבער ארויס אז ער ווערט אויף א האר נישט אין כעס, ער ענטפערט געלאסן און מיושב'דיג, אן ארעסטאנט דארף האבן א מעסער ביי זיך.

דא מיין איך וועט באסאנאוו ווערן אויפגערעגט און וועט ענטפערן מיט א שארפן קול, ערשט ניין, ער ענטפערט מיט דער זעלבער רואיגקייט, אזוי איז עס חבר'ל, אזוי איז עס. איר ליינט שטענדיג נאר די עוואנגעליע, האט איר ווען געליינט אן אנדער סארט בוך? ניין, קיינמאל נישט, זינט איך לעב, צו וואס? איך בין נישט קיין געלערנטער. איר קומט פון א דארף? יא, פון א דארף נישט ווייט פון ווילנע. איר האט משפחה? אוודאי האב איך משפחה, א מענטש דארף האבן משפחה. איך האב א ווייב און צוויי זין. קומען זיי ווען זעהן אייך? אה, איך בין שוין אויף קאטארגע פינף יאר, איז איין זון, דער אינגערער, געקומען איינמאל מיך זעהן. זי, מיין ווייב, וויל מיך נישט זען. פארוואס? אט אזוי איז עס, חבר'ל, אזוי איז עס, גאט דער האר זאל עס איר מוחל זיין. ארט עס אייך נישט וואס אייער ווייב וויל אייך נישט זען? וואס שייך אהרן? אז זי וויל נישט, איז עס איר זאך, און וואס וועט זיין אז ס'וועט מיך אהרן? אויך דער אינגערער קומט נישט מער זען מיך שוין איבער צוויי יאר, וואס שייך אהרן? אזוי איז עס, חבר'ל. מסתמא האט איר געטון שלעכטס, מאך איך זיך כלא יודע. וואס שייך שלעכטס? וועלכער מענטש טוט עס נישט קיין שלעכטס? גאט אבער דארף עס אים מוחל זיין, אזוי זאגט אונזער האר יעזוס קריסטוס. באסאנאוו צעלימט זיך דערביי איבער און בייט נישט זיין רואיגן אופן ווי ער זיצט אנטקעגן מיר אויף זיין טומבע. איך קוק אויף אים און פון רגע צו רגע וואקסט אין מיר אזא אי גרויל, אי גאפונג, אלץ וואס איך הער לייגט זיך מיר נישט אויפן שכל, אין דער זעלבער צייט קומט ארויס יעדעס ווארט פון זיין מויל מורא'דיג פשוט. אסאך מאל זאג איך הער איך אייך רעדן מיט קאלאדניקן, רעדט איר דעמאלט שארף זידלעריש, נישט אזוי גוטמוטיג ווי איצט מיט מיר. ווינדערט עס אייך חבר'ל? יא, איך זאג אייך דעם אמת, ווערט נישט אין כעס דערפאר, חלילה, פארוואס זאל איך ווערן אין כעס? מיט קאלאדניקן איז עפעס אנדערש, און אפשר זענט איר גערעכט, גאט דער האר זאל מיר מוחל זיין אויב איך זאג אמאל א מיס ווארט, א מענטש דארף אויסמיידן כעס חבר'ל. איך נעם זיך אן מיט ריזיקע און איך גיב א זאג, ס'איז אמת אז איר האט דערמארדעט פיר מענטשן? איך דערווארט אן אויפצאפל, אן ענדערונג אין טאן, אבער באסאנאוו צאפלט נישט אויף, זיצט אזוי שטיל עניוות'דיג ווי פריער און ענטפערט עניוות'דיג, יא, אמת. פיר אידן? יא, אזוי איז עס. א טאטן, א מאמען און צוויי טעכטער, צייל איך מיינע ווערטער? יא, אזוי איז עס. שכנים אייערע? יא, כמעט שכנים. וואס מיינט כמעט? אין איין דארף געוואוינט, א דארף נישט ווייט פון ווילנע, א קרעמל האט ער געהאט, יענקל האט ער געהייסן, אויך שנאפס פארקויפט, א גאנץ וואוילער איד געווען. איר רעדט אזוי רואיג וועגן דעם, וואס וועט ארויסקומען אז איך וועל רעדן נישט רואיג? איך מיין פאר אייך אליין, וואס דארף זיין פאר מיר אליין, שטעלט אן באסאנאוו זיינע אויגן אויף מיר, איך מיין איר האט נישט קיין חרטה? וואס שייך חרטה? וואס וועט זיי ארויסקומען פון מיין חרטה חבר'ל? וועמען מיינט איר זיי? איך מיין זיי די פיר, וואס וועלן זיי האבן פון מיין חרטה? אבער איר אליין? וואס שייך איך אליין? איך טראג דאך קאטארגע חבר'ל צוואנציג יאר, פינף יאר בין איך שוין אפגעזעסן, האב איך נאך פופצן, און דערנאך אייביגע סיביר, איז עס נישט גענוג? אבער איר האט דאך אומגעבראכט פיהר מענטשן. יא חבר'ל, פיהר מענטשן, פיהר אידן, אזוי איז עס, פיהר אידן. האבן זיי אייך שלעכטס געטאן די פיהר אידן? וואס הייסט שלעכטס? ניין, מען קען זאגן אז ניין, טאקע ניין חבר'ל. פארוואזשע האט איר זיי דערהארגעט? באסאנאוו גיט א דריי זיין פנים צו דער זייט ווי עס הענגט די יעזוס איקאנע און צעלימט זיך איבער. איר קוקט אויף די יעזוס־איקאנע און איר צעלימט זיך, מיינט איר הייסט עס אז יעזוס פארגיט אייך? אזוי איז יעזוס חבר'ל, ער איז א פארגעבנדיגער. אבער איר האט דאך דערהארגעט פיר אידישע לעבנס. נו, אין זיין לעבן חבר'ל האבן זיי אים געמעגט דערהארגענען? ווער זיי? די פיר אידן פון אייער דארף? די אידן פון מיין דארף טאקע נישט, איז אנדערע אידן. ס'איז נישט אמת, יעזוס'ן האבן געקרייצט די רוימער. די רוימער? ווער זענען זיי? צו ווייסט איר ווען דאס איז געשעהן? פון וואנעט זאל איך וויסן חבר'ל, איך בין נישט קיין געלערנטער. אבער די פיר אידן פון אייער דארף האט איר דאך נישט דערהארגעט צוליב יעזוס'ן? מסתמא נישט צוליב דעם חבר'ל, מסתמא. אזוי זיך? וואס הייסט אזוי זיך? איר ווילט דען איך זאל דערציילן? אוודאי וויל איך, אויך. איז טאקע אמת אז מער ווי א קיגל האט איר נישט צוגענומען? אוואדע אמת. באסאנאוו נישט ענדערנדיג אויף א האר זיין טאן און זיין רואיגקייט דערציילט. ווען מען האט גענומען רעדן ביי אונז אין דארף אז אין ווילנע וועט זיין א פאגראם, מען וועט הרג'נען אידן, ראבירן, קראמען, בין איך אוועק מיט א חברה אין שטאט אריין. לאמיך אויך זיין דארטן. יא חבר'ל פארוואס זאל איך אויך נישט זיין דארטן? ס'וועט זיין פרייליך. האט זיך געמאכט אזוי אז ס'איז נישט געווען קיין פאגראם, יא חבר'ל נישט געווען, פארוואס ווייס איך נישט, האבן מיר א גאנצע נאכט געהולעט אין שענק, אינדערפרי בין איך אוועק אהיים, געגאנגען מיטן שליאך צו מיין דארף צו, געגאנגען אליין, מיין חברה האב איך פארלוירן, געגאנגען מיטן שליאך און געזונגען, דערנאך האב איך אויפגעהערט צו זינגען, א פארדרוס האט מיך ארומגעכאפט, יא חבר'ל א גרויסער פארדרוס ביז צו קרעפירן. אַ גאַנצן טאָג מיט אַ גאַנצער נאַכט געפּאַטערט אומזיסט, בין איך אַרײַנגעקומען אין דאָרף אין פֿרימאָרגן. שטיל אַרום גײ איך פֿאַרבײַ יענקל דעם קרעמערס שטוב, קלאַפּ איך אָן אין טיר, קומט יענקל אַרױס. זאָג איך, איך װיל בראָנפֿן. זאָגט יענקל, הײַנט איז שבת און װיל פֿאַרמאַכן די טיר. גיב איך אַ שטױס, און איך שפּרינג אַרײַן מיט כּעס אין שטוב צו אים. לױפֿט מיר נאָך יענקל און װיל מיך אַרױסיאָגן פֿון שטוב, דוכט זיך, אַ קלוגער ייִד, און אַזױ באַנאַרישט זיך, נעמען מיר זיך ראַנגלען. אַ שטאַרקער איז געװען דער יענקל. לױפֿט אָן אױך זײַן װײַב און זײַנע צװײ טעכטער און מאַכן אַ טומל, נאַרישע װײַבער אַזױנע! דערזע איך אַ האַק ליגן בײַם אױװן, כאַפּ איך די האַק און דערלאַנג יענקלען איבערן קאָפּ.

אויף דעם גאנצן קוגל ווארום איך בין געווען הונגעריג, א געשמאקער קוגל געווען, א געשמאקער ביז גאר, חבר'ל, איך האב דערנאך געזוכט געלט און נישט געפונען, אויך גאלד געזוכט און נישט געפונען, בין איך אוועק אהיים צו זיך, אז מיין ווייב דערזעהט ווי איך בין פארגאסן מיט בלוט, מאכט זי געוואלדן און מענטשן לויפן זיך צונויף. אזוי איז עס, אזוי איז עס, דער טעם פונעם קוגל פיל איך נאך ביז איצט, חבר'ל, נאר אידן קענען מאכן אזא געשמאקן קוגל. יא חבר'ל, אזוי איז עס. מיין קאפ ווערט ארומגעכאפט מיט פייער, באסאנאוו'ס ווערטער פלאקערן איבער מיר, איך פאל אוועק אויף מיין געלעער.

רודין און יעדניצקי שטייען איבער מיר טרויעריג פארזארגטע, ווילן עפעס טון מיר צו העלפן און ס'איז נישטא וואס צו טון. דער נאכט וועכטער פון קארידאר ברענגט דעם פעלדשער, דער פעלדשער באטראכט מיך און זאגט צום וועכטער מען דארף אים נעמען אין שפיטאל אבער ער מוז ווארטן ביז מארגן איבערמארגן, דער שפיטאל איז איבערגעפילט מיט קראנקע.

אויף שטיין'ס בעטל האבן רודין און יעדניצקי צוגעגרייט וואסער פאר מיר איך זאל קאנען לעשן מיין נאכאנאנדיגן דורשט. אין ווינקל איבער דער טיר ברענט דאס נאכט לעמפל און שפרייט היינט גאר אן אנדער מין אפלייכטונג. אזוי זעהן מיינע פיבער קוקנדיגע אויגן

פארוואס איז ער א רוצח? פארוואס האט ער ערמארדעט פיר מענטשן? ניין, מיין אנגסט איז נאך גרעסער געווארן ערשט באסאנאוו'ס פארנאכטיגע רואיגע רייד, האבן מיך אנגעפילט מיט גרויל פאר דעם מין מענטש. איבער דעם מין מענטש שפרייט זיך אזא פארדרייט פייער וואס רופט זיך גאָטס זון. און אָט בין איך אַלײן אַרומגערינגלט מיט פֿאַרקרימעניש, און איך זינק אין דער פֿאַרזינקעניש פֿון פֿײַער. אָט כאַפּט מיך דאָס פֿײַער פֿאַרקרימעניש און װיל מיך פֿאַרניכטן, װיל מיך אַרומדרײען מיט אַ פֿלאַם-פֿלאַקערניש, װיל מיך פֿריִער צעהאַקן מיט אַ האַק, דערנאָך פֿאַרברענען. נײן, נײן, פֿריִער װיל מיך די האַק צעשפּאַלטן און זען, צי איך האָב נישט אַראָפּגעשלונגען אין מײַנע געדערים קײן גאָלדשטיקער, דערנאָך ערשט

זיין קאפ גיט זיך א הייב אויף, ער גיט זיך א רוק ארונטער און זיינע פיס רירן כמעט אן דעם שטיינערנעם דיל פון קאמער. ער מאכט א שפאן צו מיר, איך זעה א פולע געשטאלט, איך שטרעק אויס מיין האנט אין פחד און כ'רעד ארויס, גיי נישט צו צו מיר, איך האב מורא פאר דיר! ער בלייבט שטיין אינמיטן קאמער גלייך אנטקעגן מיר און זאגט.

זיי, די באסאנאווס פון אלע דורות, זיי האלטן מיך אויפן קרייץ, אבער איך בין שוין לאנג מיד פון הענגען, מיד פון צו זיין גאט. זאג עס זיי, נישט מיר. זיי ווילן עס נישט הערן פון מיר. זיי, וועט זיך קיינמאל נישט אויסדיכטן אז איך קען זיך נעמען באוועגן, אז איך קען רירן מיינע הענט, מיינע פיס. זיי ווילן מיך זען שטענדיג א צוגענאגלטן, א נישט באוועגליכן, אן אויף אייביג דערמארדעטן.

עס קומט זיי אן לייכט יעדן טאג הענגן זיי מיך אויף אויפס ניי, זיי ווילן מיך זעהן נאר א געהאנגענעם, נאר א געקרייציגטן, מיין מויל זאל זיין פארקרימט און מיינע פיס זאלן זיין פארדרייט, און זאלן זיי מיך דערזעהן אז איך גיי אויף אן אמת ארונטער פון קרייץ, און וויל זיין נישט מער ווי א פשוטער ארעסטאנט, וועלן זיי מאכן א געוואלד.

איך בין נישט, איך בין נאך קיינמאל נישט אויפגעהאנגען געווארן ווען נישט זיי. זיי האבן מיך אויפגעהאנגען און באלד שוין צוויי טויזנט יאר אז זיי הענגען מיך אויף יעדן טאג אויפס ניי, יעדן טאג. זיי האבן א באזונדערע הנאה צו אויפהענגען מיך יעדן טאג ווי א גאט, יא, א הנאה. זיי ווילן נישט אנדערש ווי נאר איך זאל זיין אי א גאט, אי א געקרייציגטער אויף אייביג.

ס'איז נאך נישט געווען אזא אן אכזריות אויף דער וועלט אז מען זאל א געהאנגענעם אדער א געקרייציגטן לאזן הענגען הונדערטער יאר נאכאנאנד און קיין איין מאל אים נישט ארונטערנעמען פון דער תליה, קיין איין מאל נישט, אזא אן אכזריות איז נאך נישט געווען, איז וואזשע ווילסטו פון מיר? איך זע נעבן דיר א ליידיג בעטל, וויל איך זיך לייגן נעבן דיר. אז זיי דיינע קניער וועלן דיך דערזעהן ליגן נעבן מיר, וועלן זיי קודם כל דערלאנגען מיר מיט א האק איבערן קאפ, און דיך וועלן זיי צוריק הענגען אויף דער וואנט, אחוץ דעם האב איך מיינע חשבונות מיט דיר נאך נישט אפגע'חשבונ'ט. חשבון זיי אפ איצט. כ'קען איצט נישט חשבונ'ען, זאג איך, צו זעהסטו נישט אז איך בין קראנק, אז איך האב קען זיין טיפוס, פאר מיינע אויגן שווינדלט מיר און דער קאפ טוט מיר שטארק וויי, דו ביסט מיד אבער איך בין נאך מידער, אין דער אמת'ן איז אז אפילו ווען איך בין געזונט פיל איך מיך מיד פון דעם גאנצן פלאנטער וואס איז אנגעפלאנטערט געווארן ארום דיר, מיד און דענערווירט. לאז מיך צורו, לייג זיך נישט נעבן מיר, וועסט מיט דיין אוועקלייגן זיך נעבן מיר נישט אפשאפן דעם תהום וואס איז דא צווישן אונז.

צעפלינדערט אין פּאָגראָמען, מיט וועמען דו האָסט זיך פאַרן אומקום זייערן נישט אָפּגעחשבונט, דאַרפסטו זיך נעבן מיר נישט לייגן, לייג זיך נעבן באַסאַנאָוון. כ'האָב נישט ערוואַרט אַזאַ שאַרפקייט פון דיר. כ'בין נישט שאַרף. כ'וויל אָבער נישט דעם פּלאָנטער וואָס האָט זיך אָנגעפּלאָנטערט אַרום דיר, כ'האב עס שוין געזאגט און איך זאג עס נאכאמאל, איך וויל נישט אריין אין אים, איך וויל נישט. פלונטער פון גאט מענטש און מענטש גאט, פלונטער פון גאט מענטש גאט און מענטש גאט מענטש, פלונטער פון פאטער גאט זון און זון גאט פאטער, פון דעם גאנצן פלונטער וויקלט זיך ארויס נישט מער ווי א פארבלוטיגטע האק וואס שניידט זיך אריין אין א שבת'דיגן קוגל, גיי נישט צו צו מיר. וואס פאר א קוגל? וואס רעדסטו? רעדסט פון היץ? איך רעד נישט פון היץ. לייג זיך נעבן באסאנאוון וועסטו נאך איצטער הערן דעם ריח פון דעם שבת'דיגן קוגל וואס ער האט מיט פארבלוטיגטע הענט געטראגן צום מויל און אויפגעגעסן, א געשמאקער מחיה'דיגער קוגל געווען. לייג זיך נעבן באסאנאוון, דיין פלאץ איז נעבן אים, און מיך לאז צורו, צורו. ווייזט אויס אז די לעצטע ווערטער האב איך אויסגערעדט מיט א געשריי, ווייל איך דערזעה מיט א מאל שטיין איבער מיר יעדניצקין, ער שטייט איבערגעבויגן, האלט מיך פאר א האנט און בארואיגט מיך. אייך האט זיך עפעס גע'חלומ'ט מסתמא, זאגט יעדניצקי. מסתמא זאג איך, איך האב דען גערעדט עפעס? קען זיין פון היץ. וואס פאלט אייך איין? איר האט נישט קיין סך היץ, א שאד נאר וואס אין דעם פענכער זעה איך איז שוין נישטא מער קיין אייז, אבער ער איז נאך קאלט זאג איך, כ'וועל אים נאך האלטן אויפן קאפ. ווי שפעט איז? שוין פארטאגט באלד. עס וואלט געווען גוט ווען איר שלאפט איין. כ'וועל פרובירן. פארוואס ליגט איר אפגעדעקט? זאל איך אייך צודעקן? יא, ס'איז. יא, ס'איז מיר הייס, אבער דעקט מיך צו. א דאנק. א גרויסן דאנק.

די פארטאגיקייט זאגט מיר בסוד'דיג אן אז אויף יענער זייט פענסטער גראטעס איז דא א וועלט וואס שטייט אויף צום באגינען, אז עס קומט אויף א נייער טאג, און אז איך האב נאך צו אים א שייכות, אז מען וועט מיך אוועקנעמען אין שפיטאל, וועט סיי די פארטאגיקייט און סיי דער פרימארגן מיטגיין מיט מיר אהין, איך טראכט נאך אז ווען מען וועט מיך נעמען אין שפיטאל זאלן מיר

און הייסט מיך צוזאמענעמען מיינע זאכן, גרייט זיין צו גיין אין שפיטאל. צוזאמענעמען די זאכן איז נישט מער ווי א נוסח, ווייל קיינער פון אונז האט נישט קיין זאכן און האט נישט וואס צוזאמענצונעמען. אביסל צוקער, אביסל מאכורקע, אבער זיי ליגן ליגן מיר נישט אין זינען. אין דעם מאמענט באדארף איך נישט קיין צוקער, און וועגן רויכערן טראכט איך אוודאי נישט, און איך גליסט נישט. כאטש איך בין ווען איך בין געזונט א גרויסער רויכערער, איך געדענק אבער יא אז איך האב אונטערן מאטראץ עטליכע פארשריבענע פאפירן, נאטיצן און אנווארפן פון לידער. האב איך עס באצייטנס, ריכטנדיג זיך אז מען וועט מיך נעמען אין שפיטאל, איבערגעגעבן רודינען, געבעטן אים האלטן די פאפירן ביז איך וועל צוריקקומען, טאמער מאכט זיך עפעס, זאל ער טון מיט זיי ווי ער געפינט פאר נויטיג.

נו, כ'וועל זיך מיט אייך נישט שפארן, האב איך געזאגט. כ'גיי ארונטער פון בעטל מיט שוועריגקייטן צי איך אן אויף זיך די הויזן מיט די שורות קנעפ פון ביידע זייטן, רעכטס און לינקס, וואס ווערן ספעציעל אזוי גענייט כדי מ'זאל זיי קענען אנטון אונטער די קייטן רינגען אויף די פיס. רודין און יעדניצקי העלפן מיר אין דעם, זיי זעען אז מיין גאנצער גוף וואקלט זיך. איר רעכנט אז איר וועט קענען גיין? פרעגט יעדניצקי צי אפשר זאלן מיר פארלאנגען אז מען זאל אייך טראגן? חלילה, זאג איך מיט אויפרעגונג, כ'וועל גיין. ס'וועלן זיכער קומען צוויי וועכטער און אייך פירן אונטער די הענט, זאגט רודין. אויך דאס וויל איך נישט, זאג איך, כ'וועל זיך אנשטרענגען און כ'וועל דורכגיין דעם הויף צו דער שפיטאל געביידע. די הויפט איז, גוט ארומבינדן דעם קייטן גארטל אז די קייטן זאלן מיך נישט פלאנטערן די פיס. רודין און יעדניצקי בינדן גוט אַרום מײַן גאַרטל פֿאַרשטײַפֿן די העקלעך װיקלען אױך אַרום מײַן האַלדז מיט אַ לײַװנט טוך װאָרעם דרױסן איז פֿראָסטיק קאַלט און איך דאַרף איצט באַזונדער היטן זיך נישט צו פֿאַרקילן איך לאָז זײ טאָן מיט מיר װאָס נאָר זײ װילן און ס'איז מיר אײַנגענעם װי זײ עוסקן זיך אַרום מיר דער קאָפּ שװינדלט מיר אָבער איך בין בײַ מײַן פֿולן באַװוּסטזײַן אין דער אמתן שרעק איך מיך פֿאַר דעם היפּשן הױפֿגאַנג צום שפּיטאָל אבער איך באשליס ביי זיך בשום אופן נישט צו לאזן זיך פירן אונטער די הענט, און אוודאי נישט צו ווערן געטראגן. איך כאפ נאך אריין צו זאגן יעדניצקין עפעס וואס איך וואס איך גרייט זיך צו זאגן אים דעם גאנצן מעת לעת זינט איך בין קראנק געווארן. איך דארף איך דארף באלד גיין זאג איך צו יעדניצקין, וויל איך פארן ארויסגיין פון קאמער אייך בעטן איר זאלט אינגאנצן אויפגעבן יענעם געדאנק אייערן. נישט איצט צו רעדן וועגן דעם, זאָגט יעדניצקי מיט אַ שטאַמלעניש, איך זאָרג מיך איצט וועגן אײַך און נישט וועגן זיך. אָבער מיר גייט עס נישט אַרויס פֿון זינען, זאָג איך, פֿאַרגעסט אין דעם. ניין, איך פֿאַרגעס עס נישט. קודם-כּל, ווערט געזונט. דאָס ליגט נישט אין מײַנע הענט, אָבער יענער ענין ליגט דורכויס אין אײַערע הענט. גיט מיר אַ צוזאָג. וואָס מיינט איר, אַ צוזאָג? איך דאַרף, איך האָב דאָך אײַך שוין כּמעט ווי צוגעזאָגט. איר זאגט דאך אליין כמעט, און כמעט איז נישט גענוג. נעמט נישט פאר אומגוט וואס איך שטיי אזוי צו צו אייך. וואזשע ווילט איר? איך וויל איר זאלט מיר צוזאגן אויף זיכער, וועט מיר זיין לייכטער צו גיין אין שפיטאל, מיך פארפאלגט עס. נו גוט, איך זאג אייך צו. איר גיט מיר אייער עהרן ווארט? דאָס איז שױן קינדיש, מאַכט יעדניצקי מיט פֿאַרבאָרגענעם פֿאַרדראָס. איך דערפֿיל אַלײן, אַז איך דאַרף נישט זײַן אַזױ צודרינגלעך, בפֿרט נאָך, װען ער איז אַ סך עלטער פֿון מיר. אַנטשולדיק איך זיך פֿאַר מײַן צושטײן און רעד נישט מער װעגן דעם. עס בלײַבט אָבער אין מיר אַ ספֿק װעגן יעדניצקין. איך זיץ אױף מײַן בעטל ווארט אויפן וועכטער, און מיט א מאדנע בלענדיגקייט אין די אויגן און מיט א נאגנדיקער בענקשאפט קוק איך אויף אלע מיטקאמערניקעס, אויף די ווענט, אויף דעם פענסטער מיט דער מאסיווע מיט די מאסיווע גראטעס, שיער נישט א היימליכע בענקשאפט, א נאגנדיקע יום-טובדיקייט אזא. מיין אויג פאלט אויך אויף דעם ניינטן, איך דערמאן זיך אין דעם קאשמאר פון פאריגער נאכט, טוט מיר הנאה וואס ער וועט שוין אין משך פון א געוויסער צייט נישט הענגען אקוראט אנטקעגן מיינע אויגן, לאמיר האפן אז אין שפיטאל קאמער וועל איך אים נישט טרעפן אויף דער וואנט אנטקעגן מיר. די טיר עפנט זיך, עס קומען אריין צוויי וועכטער און רופן מיך, איך זאג אלעמען א גוטע נאכט און לאז זיך גיין נאך די וועכטער. איך פלאנטער מיט די פיס, די קני וואקלען זיך, אבער איך מאך זיך הארץ און איך גיי. איך צי אן מיט די הענט די קייטן, איך האב נאר מורא טאמער פארליר איך קאנטראל איבער זיי און וועל אויסזעהן לעכערליך אין די אויגן פון מיינע באגלייטער. ווען מיר קומען ארויס פון דער קאמער געביידע אויף א גרויסן מיט ווענט ארומגעמויערטן הויף וואס פירט צו דעם שפיטאל, כאפט מיך ארום א נאכטיגער לייכטער ווינט און א שיטער פאלנדיגער שניי. מיינע לונגען נעמען האסטיג איינזאפן אין זיך די קעלט און איך נעם זיך וואקלען. די וועכטער כאפן מיך אונטער די הענט. איך אבער באפריי זיך פון זיי און לאז זיך האסטיג יאגן צו דעם שפיטאל אריינגאנג. איך פארליר די קאנטראל איבער די קייטן. זיי לאזן זיך ארונטער און פארפלעכטן מיר די פיס. איך פארפלאנטער זיך און בלייב שטיין א הילפלאזער, א דורכגענומענער מיט קעלט-ציטערניש.

די וועכטער גיבן מיך א נעם מיט זייערע שטארקע הענט, יאגן כמעט ווי אריין מיט מיר אין דעם פאדער-צימער פון שפיטאל, און גיבן מיך איבער אין די הענט פונעם נאכט-אויפזעער, מסתמא א דאקטער. ער מאכט מיט מיר נישט קיין לאנגע שהות, ער לייגט מיך אונטער אונטער דער פאכווע, א גראדוסניק, ער ווארט נישט קיין סאך, ער זעט אז איך פיבער.

ווערט עס דוכט זיך מיר אינגאנצן אויסגעלאשן, עס בלייבט נאר אזא גרויליגער טומאן וואס שלינגט מיך איין אין זיך, איך פיל זיך ווי שנעל איך ווער אריינגעשלינגען, איך זינק ממש אריין אין אים, און דאס זינקעניש געפעלט מיר, ענדליך צוגעפאלן צו א דעק. ווילאנג איך ליג א פארשלינגענער אינעם טומאן ווייס איך נישט, ווען איך קום אביסל צו זיך און איך עפן די אויגן דערזעה איך זיך ליגן אויפן בעט און איבער מיר שטייט א הויכער מאן אנגעטון ציוויל און האלט מיין דופק. דער מאן קוקט אויף מיר מיט גוטע מילדע אויגן,

געוועזענע קראנקע, די וואס זענען פעאיג לאזן מיר איבער דא אין שפיטאל צו זיין אכטונג געבער, דערהויפט אין די נעכט, ווער איז דער נאכטיגער אכטונג געבער אויף אט דער פאלאטע, רופט אים אריין, דער אויפזעהער גייט ארויס און קומט גלייך צוריק מיט. אורקען, איך גלייב נישט מיינע אויגן, איך ווער דורכגענומען מיט שמחה, ער וועט אכטונג געבן אויף דער פאלאטע, זאגט דער אויפזעער, ער איז שוין געזונט און טויג זיך אויס. יא, איך ווייס, איך קען אים, זאגט דער דאקטער. או, איך בין זייער, זייער צופרידן, הער דאקטאר, זאג איך, און צו אורקען אליין שטרעק איך אויס מיין האנט, איר זענט שוין געזונט, אורקי? איך האב נישט געהאט קיין, איר האט נישט געהאט קיין טיפוס? ניין, כ'האב געהאט אזוי א שטארקע פארקילונג, נישט קיין טיפוס, און איר וועט אויך געוויס געזונט ווערן, איך וועל אכטונג געבן אויף אייך. זייער פיין, זאגט דער דאקטאר, איר וועט אכטונג געבן אויף אלע דריי חולאים דא אין די פאלאטע, ווי אזוי ארומצוגיין מיט די פענכערס אייז ווייסט איר דאך שוין. איך ווייס הער דאקטאר, זאגט אורקע, און ער, ווייזט אורקע אויף מיר, איז מיינער א נאנטער פריינט, מיר זענען פון איין שטעטל, ער איז אפילו געווען מיין לערער, ער איז פון די פאליטישע.

פעסטקייט אן שום מורא. אפשר ווארטן ביז מארגן פרי? ניין, דאס מוז געטון ווערן שוין, ס'איז מיין באפעל. לאדנא, זאגט דער אויפזעער און גייט ארויס. איך הער און איך באוואונדער דעם דאקטאר'ס קוראזש, עפעס גארנישט קיין קאטארגע טאן, מיין הארץ פרייט זיך אין מיר. דער דאקטאר, זעה איך, גייט צו צום בעטל וואס שטייט ביי דער וואנט רעכטס, און איך הער ווי ער זאגט, וואס מאכט איר זיידעניו?

דער אלטינקער ווערט נישט בעסער, די הער דאקטער? אלע ווערן בעסער, אלע! זאגט דער דאקטער מיט גוט שמייכלנדיגע ליפן. ער גייט צו צום חולה ביי דער וואנט לינקס. יענער ליגט איינגעטולעט אין קישן, איך זע נישט קיין פנים. דער דאקטער נויגט זיך איבער אים און זאגט, אייער טעמפראטור איז כמעט נארמאל, עס דארף אייך זיין בעסער, ליגט נישט אזוי פארזונקען. איך הער א קול ווי פון א טיפעניש ארויס, מיין טעמפראטור איז נארמאל, אבער איך שטארב. רעדט זיך נישט איין מיין פריינט, מען דארף זיך אזוינס נישט איינרעדן. דער דאקטער לאזט זיך צום ארויסגאנג און זאגט צו אורקען, נעמט עמיצן נאך צו צו זיך פון די געזונט ווערנדיגע חולאים, צו העלפן אייך האלטן וואך אין די נעכט, איר זאלט די חולאים נישט איבערלאזן אן וואך, איך וועל זאגן וועגן דעם דעם הויפט אויפזעער. דער דאקטער גייט ארויס, איך פאל אריין אין האלב דעליריום צושטאנד, איך ווייס אוודאי נישט ווילאנג דאס האלט אן נאך דעם דאקטער'ס אוועקגיין, איך קום אביסל צוריק צו זיך ווען איך דערשפיר ווי עמיץ רירט אן מיינע פיס און קלינגט מיט די קייטן וואס אויף זיי.

די קלעפ רייסן אויף די הייסע שטילקייט ארום, הילכן אפ ווי אין א חלל פון א ווייטער לאנגער הייל. דער וואס קלאפט מיטן האמער רעדט נישט ארויס קיין ווארט, עפעס טוט מען פיל איך מיט מיינע פיס, עפעס אזוינס וואס צעטראגט זיך ווי א נחת איבערן גאנצן אוועקגעפאלענעם קערפער. מיטאמאל הערן אויף די האמער קלעפ א געבראסק פון פונאנדערגעשאטענע רינגען,

איך דאנק אייך, ליבער אורקי, זאג איך, קומענדיג צו זיך און דערפילנדיג די פרייקייט פון מיינע פיס. כ'האב גענוג געשלאפן, איצט וויל איך זיין וואך אביסל. אויב איר וועט עפעס וועלן, רופט מיך, זאגט אורקי, איך בין דא ביים טישל מיט נאך א פריינט, א נאכט שומר. גוט, זאג איך. כ'וועל אייך רופן אויב איך וועל עפעס דארפן. איך דאנק אייך אורקי. איך בין צופרידן וואס איר האט אייער קראנק זיין שנעל דורכגעמאכט. וואס איז מיט דעם אלטינקן מיטן זיידן? ער ליגט זעה איך אזא צוזאמענגעפאלענער. דער טיפו, דעם טיפוס איז ער גראד גוט איבערגעקומען זאגט אורקי, אבער עס זענען צוגעפאלן אנדערע חלאסן, זיין לאגע איז שלעכט האט מיר געזאגט דער דאקטער. ווער איז דער חולה לינקס פון מיר? אורקי בייגט זיך איבער מיר און זאגט שטיל, א צעדרייטער. ער איז שוין אין שפיטאל דא זייער לאנג. קראנק אויף טשאכאטקע, שוין אינגאנצן אויסגעשפיגן זיינע לונגען. און ווי ליגט שטיין? אין אן אנדער פאלאטע. איר קאנט אים זען און רעדן מיט אים? זאגט אים אז איך בין דא. איך קאן אים זען, אבער רעדן מיט אים קאן איך נישט דערווייל, ער האט א שווערן טיפוס. ווער גיט אכטונג אויף אים? אן אנדערער, נישט איך. אויך ביי אייך האט מען אראפגענומען די קייטן? יא. סוף זייט איינס, המשך אויף זייט צוויי.